מיטן אייבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר'ן אנהייבן היינט מיט א ווארט וואס דער רבי ברענגט אראפ אין דעם ספר היום יום ד' מנחם אב, א ווארט וואס פון פריערדיגן רעבן, געוואלדיגע געוואלדיגע זאך וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מען דארף זיך פירן, דער פריערדיגער רבי זאגט אזוי, מיט דער גרעסטער הארעוואניע. קען מען נישט פארדינען קיין איין סענט מער וויפיל השם יתברך האט אפגעשטעלט אז דער און דער מענטש זאל פארדינען, מען דארף טון וויפיל עס איז נויטיג, אבער מען מוז געדענקען אז די גאנצע ארבעט איז מער נישט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השם יתברך, און די ברכה פארדינט מען ווען מען איז א ערליכער איד, תפילה בציבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך הבנים ביי מלמדים, ערליכע אידן. געוואלדיגע ווארט ווי מען דארף זיך אפלערנען אז מיט די גרעסטע הארעוואניע קען מען נישט פארדינען איין סענט מער וויפיל דער אייבישטער האט געמאכט, וואס דארף מען טון? מען דארף נאר מאכן א כלי אויף צו קענען האבן, און די כלי ווערט נאר אז מען פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, יעמאלט גיט דער אייבישטער אלץ וואס מען דארף. א ווארט פון פרידיגן רעבן וואס דער פרידיגער רעבע האט דערציילט וועגן די מעלה און די גרויסקייט פון זאגן תהילים, דער פרידיגער רעבע שרייבט אזוי, ווען איך בין געגיין פיר אזייגער פאר טאג בין איך געגיין מיט מיין טאטן בין איך געגיין אין אין אין צו די בית הטבילה בין איך געגיין אין מקווה מיר זענען דורך געגיין א בית מדרש א גרויסע שול. און דורך די פענסטערס וואס זענען געווען אפן האבן מיר געהערט זייער געשמאק ווי די חברה וואס ווערן אנגערופן משכימי קום וואס זיי שטייען אויף זייער פרי און זיי גייען אין שול זאגן תהלים פארן דאווענען וואס רוב פון זיי זענען בעלי מלאכה זייער פשוטע אידן אנדערע זענען קצבים אנדערע זענען בעלי עגלות און זיי זענען די חברים פון דעם פון די עה גרופ פון די וואס ווערט אנגערופן משכימי קום און אין אין אין מיין אין מיין קאפ איז גלייך אדורכגעגאנגען א מאמר וואס ס'ברענגט זיך אז דער מלאך מט"ט איז קושר קשרים לקונו מתפילתם של ישראל, אז דער מלאך מט"ט איז מאכט קרוינען פאר דעם אויבערשטן פון די דאווענען פון די אידן, און מורינו הבעל שם טוב, וואס ער האט אויפגעהויבן דעם קרן פון די אנשים און די נשים פשוטים בישראל, סיי די ווי געזאגט פריער די קצבים און די עגלונים און די אלע די אלע פשוטע אידן, דער בעל שם טוב האט זיי אויפגעהויבן און מיט דעם מאכט ער קרוינען צו דעם אייבערשטן פון די תהילים וואס די חברת משכימי קום זאגן יעדן טאג אינדערפרי פארן דאווענען. נאך איין ווארט פון פריעדיגן רעבן אין ספר המאמרים תש"ט, אמאל איז דער רבי נשמתו עדן אדורכגעגיין אין די פרי לעבן צוויי שולן, און אין יענע צייט האט מען דארט געזאגט תהלים בציבור, דער גאנצער עולם האט געזאגט יעמאל תהלים. שפעטער ווען דער רבי, פריעדיגער רבי, האט געטראפן זיין טאטן, האט דער רבי נשמתו עדן געזאגט צום פריעדיגן רעבן, אז אפילו דער גרעסטער בעל כשרון,

וועט נישט קענען משער זיין דעם גרויסן נחת רוח וואס איז גורם דעם אויבערשטן למעלה מלאך מיכאל מיט זיינע אלע מחנות וואס ער האט אונטער זיך, די אלע מלאכים זענען מחבק ומנשק די ווערטער און די קרעכצן פון די אידן, זיי נעמען ארום און זיי קושן די ווערטער וואס ס'קומט ארויס פון די מיילער פון די אידן, וואס ס'קומט ארויס פון זייערע זאגן תהלים און פון זייערע קרעכצן וואס זיי זאגן. מ'וויל ממשיך זיין מיט דעם סיפור וואס מיר האבן איבערגעלאזט יענע וואך אינמיטן, מיט די מעשה וואס דער טאטע פונעם אלטן רעבן, וואס האט געהייסן ר' ברוך, ווען ער איז געווען נאך א בחור, האט ער געזוכט א וועג וואס ווי צו דינען דעם אייבערשטן, און האט געזוכט וואו ער זאל זיך מער, וואו ער זאל גיין, צו וועלכע צדיקים ער זאל גיין, צו וועלכע שיטה ער זאל גיין, האט ער זיך זייער אינטערעסירט, און האט אלעמאל געהאלטן אין איין זוכן, און האט מקיים געווען דעם פסוק וואס עס שטייט מכל מלמדי השכלתי, ער האט געהאלטן אין איין פרעגן און נאכזוכן וואו ער קען עס, וואו ער קען טרעפן א וועג וויאזוי זיך, אין וועלכע, אין וועלכן שיטה ער זאל גיין. סיי אין לימוד התורה און סיי אין עבודת הבורא. און איז געווען איינמאל פסח, איז ער איינגעשטאנען ביי רבי אליעזר ראובן דער בלעכער פון דאבראמיסל, און האט געהאט א גרויסע הזדמנות, זייער א גוטע צייט, אויף צו הערן פון אסאך מענטשן די שיטות, וואס איז די אלע שיטות פון יעדן איינעם, פון דעם קענען אויסקלייבן די שיטה וואס ער וויל גיין אין דעם. ער האט געהערט אסאך מעשיות דארטן אויך פון בעל שם טוב, און ער האט געהערט פון דעם, ער האט געהערט וועגן דעם בעל שם טוב און זיינע תלמידים, האט ער עס געהערט פונעם איידעם פון דעם בלעכער, ער האט געהייסן רבי יצחק שאול, און דער נאדן האט ער געהייסן, וואס דער רבי יצחק שאול איז געווען א זון פון רבי ניסן פון הארקי, וואס איז געווען פון די ערשטע פון תלמידים פון בעל שם טוב וואס האבן מפיץ געווען די תורה פון בעל שם טוב, איז ער געווען זייער מרוגש פון דעם וואס ער האט געהערט ממש פון א מקור ראשון, וואס דער רבי יצחק שאול איז דאך א זון פון איינעם פון די ערשטע תלמידים פון דעם בעל שם טוב. און האט אויכעט געהערט פונעם זון פון דעם בלעכער ר' אליעזר ראובן וואס האט געהייסן ר' שמואל נחום, ער איז געווען א בחור, און ער האט אים דערציילט א מעשה, און ס'האט געהאט אויף אים א מורא'דיגע השפעה צו ווייזן די הנהגה פון די אידן וואס איז געווען אין יענע צייט, ווי זיי האבן זיך געפירט, און צו זען די שיטה וואס ער גייט אויסקלייבן. און ער האט אים דערציילט אז ווען ער איז געווען א בחור און ער איז געגאנגען זיך גיין זיך פארהערן אין די ישיבה, מען זאל אים אננעמען דארט אין די ישיבה אין דוברובנע, האט מען אים געזאגט אז מען גיבט אים א טאג אין א שטיקל צייט ארום ווען ער וועט זיך קענען פארהערן און זען צו ער איז שייך צו אריינגיין אין די ישיבה, דערווייל האט מען אים געזאגט אז ער זאל אריינגיין ער זאל אריין גיין אין די שול וואס איז אין די קאלטע גאס, אזוי האט געהייסן די גאס, די קאלטע גאס, און די שול האט געהייסן די שול פון דעם פרוש הזקן, דארטן זאל ער גיין לערנען, זיצן און ווארטן דארטן ביז מ'וועט אים רופן, ער האט דארטן געזעצן האט ער געטראפן א מענטשן וואס איז געווען א עלטערע איד, און האט געהייסן ר' חיים הזקן, און ער איז געווען א פרוש, און ער האט געזעצן און געזעצן דארטן און געלערנט, און ער האט געמיינט אז די שול הייסט אויף דעם נאמען, ביז דער שמש פון די שול וואס ער האט משמש געווען אט דעם פרוש האט אים דערציילט די מעשה, וואס די שול הייסט הייסט די שול פון דעם פרוש הזקן האט אים דערציילט אז ס'געווען איינער איינער וואס איז געווען א אינגל וואס האט געהייסן פייוויש הענעך און ס'געווען פאר 80 90 יאר פאר דער שמואל נחום איז געקומען דארטן אין שול און דער פייוויש הענעך איז געווען זייער א פשוטער און לערנען תורה האט ער נישט געקענט פארשטיין די קאפ האט ביי אים נישט געארבעט אויף דעם ממילא פלעג ער אסאך אסאך צייט זאגן תהילים ער איז געווארן זעכצן יאר אלט האט ער זיך מחליט געווען אז ער ווערט א פרוש, ער האט פארשטאפט די נאז, ער האט פארשטאפט ער זאל נישט קענען שמעקן קיין עסן קיין תאוות עולם הזה, ער האט פארשטאפט די אויערן, און ער און ער האט געגיין מיט א טיכל פארמאכט די אויגן, און ער פלעגט זאגן תהלים, בשעת ער האט געזאגט די תהלים מיט די קאפיטלעך וואס וואס דוד המלך בעט זיך ביים אייבערשטן, איז ווער עס איז געשטאנען דארטן געהערט איז געגיין טרערן פון די אויגן, ווען ער האט געזאגט תהילים וואס איז געווען תשבחות צו דעם אייבערשטן, האט ער געזאגט מיט אזא שמחה, אז עס האט אריינגעברענגט א מורא'דיגע שמחה ביי יעדן, ביי יעדן איינעם. און די תפילות און די תהילים האט ער געקענט אויסווייניג, און ער האט געזעצן א גאנץ טאג און געזאגט תהילים. ס'איז ארויסגעגאנגען די שמועה אין אלע ערטער ארום די שטאט, אז ס'איז דא דארטן איינער א פרוש, און אזא הייליגער מענטש, און ער זיצט א גאנצע טאג און זאגט תהילים מיט אזא געשמאק און זיין קול קלינגט אין די גאנצע שול. נישט ווייט פון דוברובנע איז געווען דארטן איינער א פורץ וואס האט געהאט דארטן אחוזה, און ער האט געהערט פון דעם, האט ער געווען א צורר היהודים, האט ער געכאפט זיך אויף א המצאה וואס זיי פלעגן אלעמאל מאכן, זיי פלעגן אלעמאל כאפן די מאשקעס, מען פלעגט זיי רופן מאשקע און מען פלעגט זיי ברענגען, און זיי פלעגן דארפן טאנצן און זיך משוגע מאכן, מען האט זיי געהייסן וואס צו טון, און מען פלעגט מאכן פון זיי שפאס און לצנות. האט ער געשיקט איינעם פון זיינע מענטשן אז ער זאל גיין אים ברענגען, און אים ברענגען צו זיך אין שטאט, און ממילא ער וועט קומען אין שטאט וועט ער ווייזן וואס ער קען טון, מאכן לצנות פון דעם הענעך, פון דעם פייוויש הענעך. ער איז געגאנגען און געקומען דארטן, אזוי ווי ער האט געהערט אינדרויסן פון שול די תהילים ווי ער זאגט, איז ער געווארן אינגאנצן צוטומלט און האט נישט געקענט אריינגיין אפילו אין שול, און ער איז צוריק געקומען. דער מנהל האחוזה איז געווען זייער זייער נערוועז, וואס הייסט, ער האט אים נישט געפאלגט, ער האט אים געמוזט פאלגן, ער האט אים געגעבן דרײַסיק שלעקס ווי די גאנצע מעשה, ווער ס'וויל קען הערן פון יענע וואך, דאס נאר בקיצור פאר די וואס האבן נישט געהערט. נאכדעם האט ער מחליט געווען, ער האט געבויעט א גרויסע בימה, אין מיטן אויף די שטאט, און האט געשיקט נאך א גאנצע גרופע פון פרשים מיט איינעם א איינער וואס ער איז דער מנהיג פון זיי, אז זיי זאלן גיין און זיי זאלן אים ברענגען, אפילו מען דארף בכח זאלן זיי אים ברענגען, און מ'עט ארויפלייגן אויף די בימה עט מען ארויפלייגן דעם שליח וואס ער איז געגאנגען און האט אים נישט געברענגט, און מ'עט אים און עט אים גוט גוט צוקלאפן די ביינער מיט מלקות, פֿופֿצן צום סוף האט אים געגעבן דרײַסיק, און אין די זעלבע צייט גלייך נאך דעם עט מען ארויפברענגען דעם. דעם פרוש און מ'עט ארויף לייגן אויף די בימה און מ'עט ווייזן דעם עולם ווי מען מאכט לצנות ווי מען מאכט לצנות פון אים דער אזוי ווי נאך וואס מ'האט גענומען דעם מענטשן מיט דעם דעם ערשטן שליח און מ'האט אים גוט אויסגעקלאפט מיט די מלקות איז האט ער געזען ווי פון ווייטנס ווי ס'קומען אן די פרשים וואס האט זיי געשיקט דעם צווייטן מאל און זיי האבן געדארפט קומען און ברענגען יעצט דעם פרוש און גלייך נאך דעם וואס מ'האט אים געענדיגט שלאגן זאל מען ארויף לייגן אויף די בימה און מ'עט ווייזן אלעמען ווי מען מאכט ליצנות, אינמיטן גיט ער א קוק ווי זיי קומען אן מיט ליידיגע הענט, אזוי ווי זיי זענען געפארן אזוי זענען זיי צוריק געקומען, אבער און דער פריץ איז געווארן זייער זייער הייס, ס'האט געברענט זיין כעס אזוי ווי א אש להבה, אבער דער מפקד, דער וואס איז געווען דער וואס מיט אים אויסגעקומען אז ער פירט די גאנצע גרופע פון די פרשים צו ברענגען דעם פרוש, האט געזאגט, גיב מיר א מינוט, איך האב זיך מיט וואס צו פארענטפערן, הער מיר אויס. און דא גייט דער המשך פון פון דעם פון דעם סיפור, און דער קעפל פון דעם המשך איז עונשו של אכזר, וואס ווי ווי מען האט דער עונש וואס דער אכזר האט געקראגן. און דער הויפט-פירער פון די פרשים שטעלט זיך אוועק לעבן דעם פריץ און ער הייבט אים אן זאגן, ס'איז געווען אוממעגליך צוצוגיין צו אים, דו פרעגסט פארוואס כ'האב אים נישט געברענגט? ס'איז נישט געווען מעגליך צוצוגיין צו אים. ווען מיר זענען אנגעקומען אין שול וואו דער פרוש איז געזעצן, איז אינדרויסן האבן מיר שוין געהערט זיין זיסן קול וואס איז אריין, ס'האט אריינגעקראכן אין אונזערע ביינער, ס'האט אונז דורכגענומען די ביינער. ווען מיר זענען אנגעקומען אריינגיין אין שול און צוגיין נענטער צו אים, זע איך אז ער זיצט מיט פארמאכטע אויגן, מיט א פארבונדענע אויגן, און ער זיצט און זינגט, און ער הערט אפילו נישט וואס טוט זיך, אז מיר זענען אלע אריינגעקומען אין שול, די אלע פרשים זענען אריינגעקומען אין שול. און ער הערט נישט און ער זעט נישט וואס טוט זיך ארום אים, איז ביי מיר געווארן א מורא'דיגער רגש פון יראת הכבוד פאר אים, מען זעט א מענטש וואס ער זעט אויס ווי ער זיצט און ער זינגט מיט אזא געשמאק, אפילו א גוי האט דאס פארשטאנען, און ער לייגט צו אז ער איז געווען ארומגעבונדן מיט עפעס, ער איז געווען ארומגעוויקלט אין עפעס וואס דאס זעט אויס איז געווען א טלית, און אויף זיין קאפ האב איך געזען א שווארצע פושקעלע פון לעדער. און ער האט נישט געוואוסט וואס דאס איז, דאס איז געווען די תפילין זיינע וואס ער האט געגאנגען, ער איז געווען אנגעטון מיט א טלית און תפילין, פון דעסוועגן האב איך זיך געשטארקט, איך ווייס דאך אז איך דארף פאלגן וואס דער פרץ זאגט מיר, און כ'האב זיך געשטארקט מיט צוגיין צו אים, און איך וויל אים געבן די שליחות וואס מיר האבן אז ער דארף קומען מיט מיר צום פרץ, איך וויל צוגיין און איך וועל אים זאגן אז מיר זענען געקומען בשליחות פון פרץ, איך קען זיך נישט רירן, מיינע פיס זענען געווארן אזוי ווי שטיינער. איך שטיי אויפן ארט און איך קען נישט רירן די פיס, און מיין קול איז געווארן פארפרארן אין מיין האלז, ס'קען נישט ארויסגיין, קיין ווארט קען נישט ארויסגיין פון דא. דער בעל האחוזה דער פרץ האט אים אפגעהאלטן אינמיטן זיין רעדן וואס ער האלט אינמיטן זאגן, און ער זאגט ער מיט א מורא'דיגן כעס און אומגעדולדיג, זאגט ער אים, דריי מיר נישט דעם קאפ, וואס איז דער סוף, פארוואס האסטו אים נישט געברענגט? וואס איז דער סוף? וואס איז געווען? זאגט ער אים, כ'האב גענומען מיין בייטש, און כ'האב געגעבן א שטארקן קלאפ אין די לופט מיט דעם. ווי געזאגט אין יענע וואך, אז ווען מען מאכט מיט די בייטש, מיט א געזונטן בייטש, אז מען גיט א מאך אין די לופט, מאכט, פייפט דאס זייער שטארק, ס'שניידט די די לופט און ס'מאכט א מורא'דיגן רעש. כ'האב געגעבן אזא מאך, און כ'האב געוואלט אז דער פרוש זאל הערן אז מיר זענען געקומען, און ער זאל פרעגן וואס מען וויל, יעמאלט וועל איך אים זאגן אז ער דארף קומען צום צום פרץ. אבער ער זיצט ווייטער און ער זינגט אזוי ווי ס'איז גארנישט פאסירט. מיינע די וואס זענען געקומען מיט מיר, די אלע פרשים וואס זענען געקומען מיט מיר, ווי געזאגט פריערט האט געשיקט א גאנצן א גאנצע גרופע מיט מיט חברה אז זיי זאלן ברענגען, ער האט געשיקט פינף פרשים אינאיינעם מיט דעם ממונה, און דער ממונה יעצט שטייט און דערציילט אים וואס איז פאסירט. זאגט ער, די אלע פינף וואס זענען געקומען מיט מיר, האבן געזען אז איך וויל עפעס זאגן און איך מוטשע זיך, הא הא הא, און ס'גייט גארנישט ארויס קיין קול. און איך וויל גיין, איך פרוביר, איך בייג זיך, איך וויל צוגיין צו אים, און איך קען נישט גיין. האבן זיי זיך, זענען זיי אלע אנטלאפן פון שול, און זיי האבן מיר איבערגעלאזט דארטן אליין. איך אליין האב אנגעהויבן טראכטן, ווי קריך איך, ווי קריך איך ארויס פון דא לעבעדיג? און איך האב זיך זייער שטארק געפרייט, ווען א פאר מינוט שפעטער האב איך געפילט אז איך קען אנהייבן רוקן די פיס, און איך האב מיר, איך האב געציטערט אז איך בלייב דארטן שטיין, אז א גאנצן לעבן, וועל איך זיך נישט קענען רירן פון דארטן. און ווי ס'איז געווען ווען איך האב אויפגעהויבן דעם בייטש דעם צווייטן מאל צו געבן נאכאמאל א קלאפ אין די לופט, בין איך געבליבן אזוי שטיין מיטן בייטש אין די האנט, און איך קען זיך נישט רירן און איך קען נישט רעדן, און זיי זענען אנטלאפן, און איך שטיי און טראכט ווי קריך איך ארויס פון דא? און ער רעדט מיט א מורא'דיגע התרגשות, דער דער דער פרש, דער דער דער רייטער, דער וואס איז פירט אויפן פערד און ער איז דער גאנצער פירער פון די גרופע, זאגט מיט א מורא'דיגע התרגשות, אז איך ווייס נישט, מיטאמאל האב איך געפילט אז איך קען גיין, איך בין אנטלאפן כל עוד נפשי בי, אנטלאפן פון דארטן. דער פרץ האט געכאפט א אטאק פון א, ער האט געכאפט א אטאקע פון א מורא'דיגן כעס, ממש מ'האט געזען אז ער ברענט, ס'האט געברענט אין אים א פייער, און ער שרייט אים, דו ביסט א קנעכט וואס דו האסט ווידערגעשפעניגט דעם ווארט פון דיין, פון דיין בעל הבית, מיין, מיין פקודה וואס כ'האב דיר געהייסען ברענגען האסטו נישט דורכגעפירט, ער האט זיך גלייך אויסגעדרייט צו די מענטשן וואס ער האט געהאט דארטן, וואס זיי האבן יעצט געענדיגט שלאגן דעם ערשטן שליח, און האט געהייסן מען זאל אים געבן דרייסיג מלקות. דעם מאל ווען זיי האבן געגעבן די מלקות, איז נישט ווי דער פריערדיגער דער ערשטער שליח וואס אויף אים האט עס נישט געמאכט קיין רושם, און ער איז געבליבן שטיין אזוי ווי ס'וואלט גארנישט פאסירט, האט ער יעמאלט געברענגט נאך נאך שטארקערע, און מ'האט אים געקלאפט נאך פופצן, מ'האט אים געגעבן דרייסיג, און ער איז געווען אזא געזונטער אז עס האט גארנישט געמאכט אויף אים. דעם מאל איז דאס געווען אנדערש, האט דער מפקד וואס האט געפירט די פינף מענטשן צו ברענגען דעם פרוש, האט די די שמייסן וואס מ'האט אים געגעבן האט געהאט א מורא'דיגע השפעה אויף אים, ער האט זיך אנגעהויבן האט אנגעהויבן זיך צו דרייען, ווי ער איז געווען צוגעבונדן צום ביים האט ער זיך אנגעהויבן צו דרייען, און האט אנגעהויבן צו שרייען, און האט אנגעהויבן צו וויינען און זיך בעטן, און גלייך נאך די ערשטע פיר פינף קלעפ האט מען אנגעהויבן צו זען אז ס'ווערט רויטע פאסן אויף זיין גאנצע פלייצע, און גלייך נאכדעם האט אנגעהויבן צו שפריצן בלוט פון דעם, און ווען מען האט געענדיגט די דרייסיג מלקות, איז ער געבליבן א פאר'חליש'טער, און ס'האט געגאסן פון אים בלוט, און מען האט אים אפגעבונדן, און ער איז אוועקגעפאלן אויפן ערד. אזוי ווי ער האט געלעגן דארטן, האט מען געברענגט אסאך עמערס מיט קאלטע וואסער, און מען האט ארויפגעגאסן אויף אים קאלטע וואסער, און אפאר מינוט ארום האט ער זיך אויפגעוועקט, און האט געקראכן קוים ער האט געקראכן און אנגעקומען ביזן פריץ און האט אים געקושט זיינע שיך, אזוי ווי עס איז געווען דער מנהג אז איינער וואס כאפט די מלקות דארף קריכן צום פריץ און אים קושן די שיך. נאך וואס האט געענדיגט דעם נאך וואס מ'האט געענדיגט דעם מפקד געבן די פעטש מיט האלץ, האט זיך אויפגעשטעלט דער פריץ און האט געזאגט מיט א גרויסן, מיט א, מיט א, אזוי ווי מיט א ניצחון, זאגט, איר מיינט אז איך האב דורכגעפאלן? איכ'ל אייך ווייזן אז איך בין נישט דורכגעפאלן. איך גיי אליין פארן פון דא אין דוברובנע און איך גיי ברענגען דעם פרוש. איכ'ל אייך ווייזן אז די אלע סארטן, די אלע מענטשן וואס איך האב זיי געשיקט, זענען פשוט שוואכע הערצער, קייליגע מענטשן, איך האב זיי געשיקט שוין צוויי מאל און קיינער האט זיי נישט געברענגט. זיי האבן שטוסים און זיי האבן אמונות טפלות, זיי דערשרעקן זיך פון איינעם וואס זיצט דארטן און מאכט זיך משוגע און זינגט, זיי שטייען דארטן לעבן א משוגענע, חס ושלום אזוי זאגט ער אויפן פרוש, א הולך בטל און א משוגענער, איר'ט נאך זעהן ווי איך וועל אים ברענגען דא און ווי ער וועט טאנצן און זיך משוגע מאכן און מיר אלע האבן הנאה און מיר אלע זיצן דא און הנאה האבן פון דעם משוגענעם ווי ער טאנצט און ער זינגט און ס'וועט זיין זייער פרייליך דא. גלייך האט ער געהייסן אז מען זאל מען זאל איינזאטלען זיינע פערדן פאר אים מיט די אלע וואס זיי גייען מיט מיט אים, און צוזאמען אין דעם גרופ וואס זיי גייען גיין מיט אים צוזאמען וועלן זיי גיין ברענגען דעם פרוש און מ'וועט מאכן דא א שמחה וששון. אין די זעלבע צייט האט ער געשיקט א שליח אז ער זאל גיין רופן דעם גלח, און ער האט אים געבעטן ער זאל מיטגיין מיט אים צום פרוש. ס'איז נישט זיכער, מען ווייסט נישט אויף וואס האט ער געוואלט האבן דעם, פארוואס האט ער געוואלט האבן דעם דעם גלח מיט זיך, אדער ער האט געוואלט אים האבן, אז דער גלח זאל אים אפהיטן, ס'קען זיין אז דער אז דער פרוש האט עפעס כישוף, אפשר איז ער א כישוף מאכער, אז ער זיצט אזוי וואכן חדשים מיט פארמאכטע נאז, מיט א פארמאכטע אויערן, מיט א מיט א פארדעקטע אויגן, מיט א מיט א מיט א טיכל פארבונדענע אויגן, אפשר איז ער א כישוף מאכער, האט האט ער געהאט א פחד אין זיך, האט ער געוואלט אז ער זאל ער זאל אים אפהיטן, און אויכעט אפשר האט ער צו טון מיט שווארצע כוחות דער דער דער פרוש, וואס ער האט געטראכט יעמאלט אז ס'קען זיין אז דאס אז דער פרוש האט אזעלכע סארטן כוחות. אדער מען ווייסט נישט צו דערפאר האט ער געבעטן דעם גלח צו גיין, אדער ער האט געוואלט מאכן אז דער רעש אין שטאט זאל זיין אסאך א גרעסערער, און דער טקס זאל זיין אסאך מער דראמאטיש, אז מען אז זיי זעהן אז דער גלח גייט מיט, און ער גייט ברענגען דעם פרוש, און ס'זאלן אלע קומען, מענער, ווייבער און קינדער זאלן אלע זיך צוזאמקומען פון אלע שטעטלעך ארום, זעהן ווי מען ברענגט א, חס ושלום, ווי ער זאגט, מען ברענגט א משוגענעם פון די אידן, און א פרוש מיט פארשטאפטע נאז און אויערן, מיט א טיכל אויף די אויגן, און ער'ט טאנצן פאר זיי, און ער'ט זיך משוגע מאכן, און ער'ט זינגען, און די אלע זאכן. דער גלח האט שוין געהערט פון פריערט וועגן דעם פרוש, און ער האט געהאט א מורא'דיגן רגש פון יראת הכבוד, ער האט געהערט אז אזא מענטש קען זיין, זיך אוועקגעבן אינגאנצן פון די תענוגי עולם הזה, און נישט וועלן אפילו שמעקן קיין עסן, און עסן יעדן נאכט א שטיקל, פאסטן און עסן יעדן נאכט א שטיקל ברויט מיט, הארטע ברויט מיט וואסער, האט ער געהאט פאר אים א מורא'דיגן יראת הכבוד, און האט געהאט גענוג שכל, און האט געזאגט דעם פרץ אז ער גייט נישט, ער גייט נישט מיט מיט אים. און צו דערצו האט ער אים נאך צוגעלייגט און געזאגט, איך גיב דיר א עצה טובה, פאלג מיר, זיי מוותר אויף דיין רעיון, זיי מוותר אויף דיין שטות וואס דו ווילסט גיין און ברענגען דעם פרוש און מאכן פון אים ליצנות. און האט אים געענדיגט זאגן, אז דער עסק וואס דו גייסט טון העט זיך ענדיגן זייער נישט גוט פאר דיר, פאלג מיר און טו עס נישט. און דער גלח האט זיך געצעלאמט, רעדנדיג צו אים פון פחד וואס ער האט מורא געהאט צו מיטגיין, האט אים געזאגט אז ער גייט נישט, האט ער זיך געצעלאמט און האט אים געזאגט, גיב אכטונג, וועסט חרטה האבן וואס דו גייסט. דער מנהל האחוזה דער פריץ, און ווי אלע פריצים וואס זענען געווען, האט מחליט געווען, ער ווערט נישט נתפעל נישט פון דעם גלח, ער ווערט נישט נתפעל פון די שלוחים וואס זענען אזוי שטארק נתפעל געווארן, זיי האבן געהאט יראת הכבוד, דער כומר, דער גלח אליין האט אים געזאגט אז ער האט א מורא'דיגן יראת הכבוד פאר אים, און דאס איז א הייליגער מענטש, ער איז געווען אין זיינע עקשנות, ס'איז אים געווען נוגע בנפש, ער וועט ברענגען, ס'האט אים נישט געפאסט דער כבוד, ער גייט ברענגען דעם פרוש, און ער וועט מאכן פון דעם ליצי ליצנות אז אלע זאלן האבן א גוט א גוד טיים, אלע זאלן האבן זאלן האבן הנאה און זען וואס ס'טוט זיך. דערווייל איז געווארן דערוואוסט געווארן אין דוברובנע אז דער פריץ איז אויפן וועג, ער גייט קומען באלד מיט א גאנצע מיט א גאנצע מחנה פון פרשים, און ער גייט קומען נעמען דעם פרוש פון שול און אים ברענגען צו זיך אין די אחוזה און מאכן פון דעם ליצנות. וועט אים נעמען. אדער מיט גוטנס, אדער מ'וועט אים פשוט אויפהייבן און שלעפן מ'וועט אים אריינלייגן אין וואגן און מ'וועט אים נעמען. דער רב מיט די ראשי הקהילה האבן געמאכט זייער א גיכע אסיפה, ער איז שוין געווען אויפן וועג דער פריץ, האבן זיי געמאכט א אסיפה, א גיך, צוזאמגערופן די ראשי הקהל און געמאכט א אסיפה, און מ'האט געמאכט א החלטה אז מ'זאל מודיע זיין גלייך דעם גאנצן דעם גאנצן אידישן ציבור פון די שטאט פון דוברובנע אז זאלן אלע בלייבן אין שטוב און אפילו נישט ארויסקוקן פון די פענסטערס. זאל פארמאכן די פענסטערס און פארדעקן, נישט ארויסקוקן, פארוואס? אז מ'וועט ארויסקוקן פון די פענסטערס און די גוים וועלן זען אז אידן קוקן ארויס, קען עס ברענגען חס ושלום אז זאלן אנהייבן שלאגן די אידן, איז בעסער מען זאל זיך פארמאכן אין די שטיבער. אבער, זיי האבן מחליט געווען אז א קליינע משלחת וואס איז געווען וואס איז געווען צאמגענומען פון דעם רב מיט די ראשי הקהל זענען געגאנגען אין שול אריין וואו דארטן איז געזעצן דער פרוש, און זעלן ווארטן ווען דער פרוש וועט קומען מיט די גאנצע פמליא, מיט די גאנצע, מיט די גאנצע פרשים, עלן זיי, זיי האבן געהאפט אז זעלן קענען זיך בעטן ביי אים בתחנונים, און מיט, מיט, מיט וויינען, מיט זיך בעטן ביי אים און מיט וויינען פאר אים, אז ער זאל נישט טשעפען אט דעם קדוש ר' פייוויש הענעך דער פרוש. אזוי ווי דער, דער פרוש איז אנגעקומען, ער איז אריין געגאנגען אין שול מיט זיין בייטש אין די האנט, און ער איז געווען ארום געפירט מיט די אלע חוצפה'דיגע מענטשן וואס זענען וואס האט זיי מיט גענומען מיט זיך, די אלע פרשים וואס זענען געקומען מיט די פערדן זענען געגאנגען מיט אים צוזאמען, אזוי ווי ער איז אריין געגאנגען אין שול איז דער רב צו געגאנגען און האט אים געבעטן זיך ביי אים און האט אנגעהויבן וויינען, האט זיך געבעטן ביי אים ברחמים, גיב א קוק וואס איז גיב א קוק אויף דעם מענטשן, זע ווי הייליג ער איז. ער זיצט מיט א פארשטאפטע נאז ער זאל נישט קענען שמעקן, ער גייט מיט פארשטאפטע אויערן, ער גייט מיט א טיכל איבער די אויגן און א גאנצן טאג און ער עסט נישט נישט גארנישט און ער זאגט נאר תפילות צום אייבערשטן, ער זאגט נאר תהלים און ער דאווענט. און ער האט אים געוויזן אויפן פרוש און ער זאגט אים, גיב א קוק, פאלג אונז, הער זיך צו אפאר מינוט צו זיינע זמירות, און ווי קענסטו האבן א הארץ אז זאלסט גיין אים נעמען און מאכן פון אים ליצנות. האט דער פריץ געענטפערט צו דעם רב, איך מוז מוכיח זיין, איך מוז באווייזן איינמאל פאר אלעמאל אז דאס איז נישט מער ווי א מענטש א חסר דעה, ס'איז א משוגענער, איר רעדט זיך איין אז ס'איז איש קדוש מיט אלץ, איך וויל אייך מוכיח זיין אז ער איז א חסר דעה, און ער האט עס געזאגט מיט א מורא'דיגע שטארקייט און מיט א הויכן קול, אזוי אן התפעלות. און אזוי ווי ער האט געוואלט ווייזן אז ער ווערט טאקע נישט נתפעל מיט דעם בטלן, איז ער מיט די כעס זיינע וואס דער ריד האט אים דער רב האט אים אויפגעהאלטן איז ער געגעבן א לויף צו פון אנהייב שול איז ער צוגעלאפן צום טיש וואו דער פרוש איז געזעצן און מיט א גרויסן קול האט ער אנגעהויבן צו שרייען אויף אים קום מיט מיר ער האט זיך געוואלט מתגבר זיין אויף דעם קול וואס דער פרוש זיצט און זינגט תהילים אזוי געשמאק דער פרוש האט זיך נישט גערירט גארנישט, ס'איז נישט געווען קיין סימן וואס מען קען זען אויפן פרוש אז ער איז ער דערשראקן אז ער פילט זיך אז ער איז אין א סכנה וואס עס שטייט לעבן אים, אז דא שטייט דער פרץ מיט אזא בייטש און ער גייט אים געבן און ער גייט אים נעמען בכח, גארנישט אויפן פרוש, ער זינגט, ער זיצט און זינגט ווייטער. דער פרץ איז געווארן נאך מער אין כעס און האט אנגעהויבן צו צו מאכן מיטן בייטש א רעש אויף די לופט, אזוי קלאפן מיטן בייטש, און ס'האט אויסגעקוקט ווי דער רב מיט די אנשי מיט די מיט די ראשי הקהל האבן זיך פשוט דערשראקן, זיי האבן געמיינט אז יעדן סעקונדע גייט ער נעמען און ער גייט אים געבן איבערן קאפ מיטן בייטש א מורא'דיגן זעץ. ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי ער גייט אים געבן א זעץ, אבער פלוצלינג זעען זיי ווי דער בייטש פאלט ארויס פון זיין האנט, און זיין האנט פאלט אראפ אזוי ווי א אזוי ווי א טויטע האנט, און זיין גאנצער גוף האט זיך אנגעהויבן צו טרייסלען און זיך שאקלען, אזוי ווי איינער וואס כאפט א מורא'דיגן אטאקע, און ס'טריי ער טרייסלט זיך, און די האנט זעט מען אז ער קען נישט רירן די האנט, עס האט אים גענומען א מורא'דיגן ווייטאג, האט אים געגעבן א שיס אריין אין די האנט אריין, און פון די האנט איז דאס געגאנגען אין זיין גאנצן גוף. און האט געגעבן א שריי ארויס, א מורא'דיגן געשריי, ס'האט זיך געטרייסלט די שול פון זיין געשריי, פון דעם ווייטאג וואס מ'קען עס גארנישט משער זיין דעם ווייטאג וואס ער האט געפילט אין די האנט און אין דעם גוף, און האט אנגעהויבן שרייען הצילו! ראטעוועט! ראטעוועט! און מ'האט געזען אז ער איז געווארן פארלארן אינגאנצן, ס'איז נישט, ס'איז מער נישט דער זעלבער פרץ וואס ער איז געשטאנען דא מיט א מינוט פריער. דער פרוש איז ממשיך און ער זאגט פסוק נאך פסוק, ער זאגט קאפיטל נאך קאפיטל, און אנדערע קאפיטלעך מיט דעם געשמאק ווי ער זינגט ווען ס'איז תשבחות פאר דעם אייבערשטן, די קאפיטלעך וואס ער בעט זיך ביים אייבערשטן זאגט ער מיט אזעלכע תחנונים אז דער רב און די ראשי הקהל זענען דארטן געשטאנען און ס'איז זיי געגאנגען טרערן פון די געשמאקייט און ווי ער בעט זיך ביים אייבערשטן, און ער זאגט אז אזוי ווי ס'איז גארנישט פאסירט דא, ס'איז גארנישט גארנישט געטראפן דא ארום אים. די מענטשן וואס זענען געקומען מיטן מיטן פרץ די אלע פרשים האבן אויפגעהערט צו טראכטן וועגן דעם פרוש זיי האבן אנגעהויבן צו טראכטן וועגן זייער וועגן זייער האר וועגן דעם דעם דעם פרץ אליין וואס זיינע געוואלדן פון די גרויסע יסורים האט אראפגעווארפן אויף זיי אויכעט א מורא'דיגן פחד זיי האבן... זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון, האבן זיי אים אויפגעהויבן און זיי האבן אים ארויסגענומען פון שול, אנשטאטס אים אוועקזעצן אויפן אויפן וואגן מיטן פערד, ווי ער פלעגט זיצן אלעמאל מיט א גאווה און זיצן אזוי אויסגעשטעקט און און זיצן אזוי גוט אויסגעצויגן און ווייזן אלעמען אז ער איז דער פריץ, האט מען אים געמוזט אריינלייגן אויפן אויף די מערקאווא, ווייל ער האט זיך נישט געקענט רירן, האט נישט געקענט זיצן, און האט געהאלטן אין איין שרייען און זיך טרייסלען און זיך קייקלען פון איין זייט צום צווייטן פון יסורים. זענען אלע צוריק געקומען צו זייערע שטיבער זענען צוריק געקומען אין די אחוזה אבלים וחפויי ראש זענען צוריק געקומען פאראבלט און פארשעמטע אינגאנצן און דער נאמען פון דעם פרוש איז געווארן מוראדיג מוראדיג הייליג אין צווישן אלעמען צווישן די אלע גוים פון דעם אחוזה און די אלע גוים וואס האבן געווארט דארטן אז מען גייט ברענגען דעם מען גייט ברענגען דעם פרוש און מאכן פון אים ליצנות און ווייזן אז ער איז א משוגענער אז ער איז א עובר בטל אז ער איז א בטלן מיט די אלע לשונות וואס דער פריץ האט גענוצט אויף אים האבן זיי אלע באקומען א מורא'דיגן דרך ארץ און זיין נאמען איז געווארן זייער פארהייליגט. דער פרידיגער רבי דערציילט און איז מסיים דעם סיפור וואס דאס ווי דער ווי דער זון פון דעם בלעכער רבי אליעזר ראובן וואס האט געהייסן שמואל נחום האט דערציילט דעם טאטן פונעם אלטן רעבן וועגן דעם פרוש פון דוברובנע, און ער האלט אים דערציילן אז די מעשה איז אז די שול הייסט, די שול האט דעם נאמען, די שול פון דעם פרוש הזקן האט נישט צו טון צו דעם פרוש וואס ער האט געטראפן דארטן אין שול ר' חיים הזקן, נאר ס'האט צו טון צו דעם פייוויש העניך. און דער פרידיגער רבי איז מסיים, זעקס וואכן איז דער חולה געלעגן אין בעט, זיין גאנצע גוף איז געווען יסורים, פון קאפ ביז אונטן די פיס האט ער געהאט יסורים, און אסאך מאל פון די זעקס וואכן האט דער פריץ געשיקט שלוחים צו דעם פרוש ער זאל אים בעטן מוחל זיין, זיי האבן נישט מצליח געווען צו רעדן מיט אים, ער זיצט און זאגט תהילים און זאגט תהילים און זאגט תהילים און ער מאכט זיך נישט וויסנדיג ווי ער רעדט צום וואנט, ווייל זיינע אויגן מיט זיינע אויערן זענען דאך געווען פארמאכט האט ער גארנישט געהערט, און ער פלעגט זיי עפענען אינטערעסאנטע נקודה דא, נאך א זאך וואס ער לייגט צו, ער פלעג עפענען די אויגן, ער פלעג אראפנעמען דעם טיכל נאר צו קריאת התורה, ווען מען פלעגט ליינען אין די תורה, פלעג ער אראפנעמען דעם טיכל און קוקן אויף די תורה. דער פריץ האט דאך געהאט א יכולת, האט געהאט געלט און האט געהאט אלץ, האט געהאט אחוזות, האט געהאט דערפלעך, און האט געהאט הייזער, און האט געהאט עבדים, מיט אלע זאכן, האט ער זיך געוואנדן צו די אלע דאקטוירים וואס איז דא ארום דארט אין דעם געגנט, צו די גרעסטע דאקטוירים, צו זוכן א רפואה צו זיין מחלה. ער האט יסורים און ער טרייסלט זיך און ער קייקלט זיך פון יסורים. ס'איז נישט געפונען געווארן קיין וועג ווי אזוי מען קען אים העלפן. די גרויסע דאקטוירים וואס זענען געקומען האבן געזאגט אז ס'איז דא איין וועג ווי מען קען אים ראטעווען, מען דארף אפהאקן זיין האנט וואס ער האט אויפגעהויבן מיט דעם בייטש צו שלאגן דעם פרוש. זיי האבן געזאגט, די האנט וואס די האנט וואס וואס איז וואס איז פאראליזירט, וואס איז משותק, ער קען עס נישט רירן, די האנט מוז מען אראפנעמען. זיי האבן קובע געווען אז ס'נישטא קיין אנדערע עצה מען מוז אפהאקן די האנט, און זיי האבן אים געזאגט טאמער וועסטו נישט אראפנעמען די האנט זאלסטו וויסן אז ס'נעמט נישט קיין לאנגע צייט ביז דער גאנצער גוף וועט ווערן פאר'סמ'ט פון די האנט און וועסט פעגערן ווי א ווי א ווי א הונט. און דער פריערדיגער רבי שרייבט נישט וואס ס'איז געווען צו מען האט יא אראפגענומען צו נישט, צו ער געפעגערט צו וואס, מיט דעם ענדיגט זיך. פון יעמאלט אן איז קיין מענטש האט נישט געהאט קיין שאלה אדער קיין חשש וועגן די הייליגקייט פון דעם פרוש. די גאנצע מענטשן פון ארום דובראוונע, אין דובראוונע און ארום דובראוונע האבן געזען די גרויסקייט פון דעם פרוש וואס מ'האט אים גערופן מיטן נאמען דער תהילים זאגער. זיין נאמען איז געווען דער תהילים זאגער און ער איז געווען דער פרוש וואס זיין נאמען איז געווען פייוויש העניך. דער סיום פון דעם סיפור איז געוואלדיג. אין דובראוונע איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' זונדל משה. דער זונדל משה ער מיט זיין ווייב האבן נישט געהאט קיין קינדער. די ווייב פון ר' זונדל משה האט געהאט א מורא'דיגן רעיון, ס'איז איר איינגעפאלן עפעס א מורא'דיגע זאך. זי האט געזאגט אז די אלע פרויען פון שטאט וואס זיי האבן נישט קיין קינדער, אלע עקרות, זאלן זיך צוזאמנעמען צוזאמען, זאלן אנהייבן קלייבן געלט, און מען זאל בויען א שיינע גרויסע שול וואס זאל זיין ספעציעל פאר פייוויש העניך, פאר דעם פרוש, פאר דעם תהילים זאגער, און מען זאל מאכן דארטן א שיינעם צימער לעבן וואס איז צוגעטשעפעט צו די שול, מאכן א גרויסן שיינעם צימער, ס'זאל זיין א צימער פאר אים וואו ער זאל קענען זיצן און זאגן תהילים, און וואו ער ווען ס'קומט די די ביסל צייט וואס ער דארף זיך אפרוען זאל ער האבן וואו זיך צוצולייגן, און דארטן וועט מען אים משמש זיין מיט אים ברענגען די ברויט יעדן נאכט מיט די מיט די הארטע ברויט מיט די וואסער. אט די שול האט מען אויפגעבויעט אין די געסל וואס האט געהייסן די קאלטע געסל אין דובראוונע, און ס'איז געווארן און ס'איז געווארן מפורסם דער נאמען פון די שול, די שול פון דעם אלטן פרוש. דאס איז אלץ ווי דער זון פון דעם בלעכער ר' אליעזר ראובן וואס ער הייסט שמואל נחום זיצט אין די שול אין די קאלטע גאס אין די שול וואס ס'הייסט די שול פונעם אלטן פרוש, און ער הערט די מעשה און מ'דערציילט אים דארטן און איינער דערציילט אים דארטן די מעשה. און די די דער סוף פון די מיינסע די אלע פרויען וואס האבן נישט געהאט קיין קינדער די אלע עקרות וואס האבן זיך משתתף געווען אין קלייבן די געלט און בויען די שיינע גרויסע שול פאר דעם פרוש זענען אלע געהאלפן געווארן אין א קורצע צייט האבן אלע געהאט אינגעלעך מיט מיידלעך צווישן זיי איז אויך געווען רבי אברהם משה דער אברהם דער צווישן זיי צווישן די געבוירענע איז געווען א איד וואס האט געהייסן אברהם משה דער אברהם משה איז מיט א 20 יאר פאר די מעשה וואס דער בחור וואס דער בחור שמואל וואס דער בחור שמואל נחום דערציילט יעצט ר' ברוך'ן איז דער אברהם משה איז 20 יאר פאר די מעשה אריבערגעגיין פון דערפל האט געוואוינט אין א דערפל איז ער אריבערגעקומען וואוינען

די מעשה האט יעצט געהערט דער טאטע פונעם אלטן רעבן ר' שניאור זלמן מליאדי וואס האט געהייסן ר' ברוך, דער ר' ברוך האט געהערט די מעשה און האט געהערט וועגן די סארט אידן, די מעשה וועגן אז דא דער ר' חיים הזקן דער פרוש דער עיקר וואס האט געהערט און מורא'דיג נתפעל געווארן און נתרשם געווארן איז פון הערן פון די מעשה פון דעם פון דעם פרוש פון פייוויש העניך. וואס ער איז געווען אזא קדוש וטהור, און אלץ וואס איז געווען ביי אים איז געווען דער ענין פון זאגן תהילים.